דא האט איר א קורצע שיעור פון פראקטישע עצות און נוצבארע טיפס אויף שלום בית פון הרב יצחק הערש בנעט מנהל מסורת.
אונזער היינטיגע שמועס מיטן נאמען די ניין טעג און וואס דאס מיינט. אונזער שמועס איז געזאגט געווארן אין די טעג פון בין המצרים תשפ א, אונז האפ'מיר אז בקרוב זאל משיח קומען און תשפ א זאל ווערן געפראוועט פאר א שמחה, אבער מענטשן האבן א שווערע געפיל צו די ניין טעג, איך וויל העלפן מענטשן פארשטיין א צוגאנג צו די ניין טעג, א צוגאנג צו די אבילות און די זיך פייניגן פון די ניין טעג, און וויאזוי מען קען עס באטראכטן אלס א מענטש, אלס א חתונה געהאטע מענטש, א מענטש וואס איז פארשטייט צו קשר נישואין, וואס מען קען לערנען פון די משל און פון די נמשל. וואס איז די מטרה פון זיך פייניגן אין בין המצרים? מענטשן קענען האבן א געדאנק, אז היות וואס כביכול דער אייבערשטער איז אין גלות, ער איז נישט אין זיין בית המקדש, ער האט נישט די כבוד שמים, איז ניין טעג א יאר אדער בין המצרים, איז דא אפאר טעג א יאר וואס אונז דארף מיר זיך אויך פייניגן צו געדענקן אז דער אייבערשטער פייניגט זיך. ס'מאכט זייער א אומבאקוועמע צוגאנג צו דעם אז מ'דארף זיך צו פייניגן. איך וויל העלפן מענטשן כאפן א אנדערע מהלך וואס איך מיין אז ס'איז א אויסגעהאלטענע גלאטע מהלך בין המצרים איז געמאכט געווארן זיך ווייניגער נאכצוגעבן. לאמיר קודם נעמען יעדע תענית. יעדע תענית וואס מ'טוט א טאג אז מען פאסט, וואס איז די תכלית? די תכלית איז צו פייניגן? די תכלית איז צו העלפן א מענטש זיין אביסל ווייניגער אין די באקוועמליכע לעוועל וואס מען האט א גאנץ יאר. וואס ברגע וואס א מענטש איז אביסל ווייניגער אין די באקוועמליכע לעוועל קען מען אנקומען צו טראכטן זאכן וואס מען קען נישט טראכטן א גאנץ יאר. מצד אחד איז מען שוואכער ווי א גאנץ יאר, מען האט ווייניגער די כוחות ווייל מען איז ווייניגער אויפגעלעבט ווייניגער צוגעשטעלט וואס מען איז צוגעוואוינט צו זיין אויף א גאנץ יאר, מצד שני האט מען מער א איידעלערע סארט מוד וואס דארף ארויסצוקומען ווען מען האט ווייניגער זיך נאכגעגעבן און דאס העלפט אז מען זאל קענען טראכטן און זיך מער אריינלייגן אין וואס מען וויל זיך אריינלייגן, די זעלבע זאך איז די ניין טעג. די זיך נישט נאכלאזן געוויסע זאכן וואס זענען מרבה שמחה אדער מרבה ברייטקייט אין א מענטש, שמחה, פלייש, וויין, זיך רחיצה, איז העלפט א מענטש אריינגיין אין א mood, העלפט א מענטש ארויסגיין פון די באקוועמליכקייט פון א גאנץ יאר און אריינגיין אביסל אין א mood, איז לאמיר דאס טאקע באטראכטן, וואס הייסט וואס וויל מען אריינגיין אין וועלכע mood וויל מען אריינגיין, וואס איז די נושא פון די בין המצרים? אונז ווייסן אז די קשר צווישן אידן מיטן אייבערשטן איז צוגעגליכן צו א קשר צווישן א מאן און א פרוי, און עד כדי כך אז מ'קען זאגן אזויפיל, און ס'שטייט אין ספרים אזוי לגבי מלך און מלוכה, אז אזויפיל זאכן אין די וועלט זענען בפועל דא אויף די וועלט פשוט צו קענען העלפן א מענטש א בשר ודם וואס דארף דורכגיין די וועלט און דערהערן די אייבערשטער אויף כביכול כבוד שמים, האט מען געשטעלט אזא מין מושג ווי א מלך מיט א מלוכה. ווי א מושל און אלע אנדערע אופנים פון דוגמאות און משלים, א מאמע צו א קינד, די אלע זאכן האט מען די אייבערשטער אזוי אויסגעשטעלט אז מען זאל קענען האבן די משל פארשטיין די נמשל. יעצט אין שיר השירים און אין אסאך אנדערע פלעצער איז די קשר צווישן א מאן און א פרוי כביכול די קשר צווישן די אידן מיטן אייבערשטן, יעצט ווען אין אין קשר נישואין איז דא א כלל, א געווענטליכע כלל, אז ווען עפעס טויג נישט אין די קשר פילן עס ביידע. ווען איינער איז אנגעזויערט פילט עס די צווייטע, נישט אייביג מאכט מען זיך וויסענדיג, אבער מען פילט עס, און איך אין אין די פראפעשענעל פרעקטיס, איז קען מען גאנץ קלאר העלפן א מענטש כאפן אז עפעס טויג נישט אין דיין רילעישאנשיפ, דו ביסט נישט אינגאנצן צופרידן אדער דיין ווייב איז נישט אינגאנצן צופרידן, ס'איז זייער שווער זיך צו נישט וויסנדיג מאכן. ממילא איז אין נארמאל אין א רילעישאנשיפ אז ווען עפעס טויג נישט, ווען איינער ליידט, ליידן ביידע, קיינער איז נישט אין א בעסערע לעוול פון די רילעישאנשיפ ווי דער צווייטער. אבער ס'האט זיך אויסגעשטעלט וואס די אייבערשטער האט געארבעט די בריאה איז כביכול די אייבערשטער איז אין גלות, ער האט נישט א בית מקדש, די רילעישאנשיפ מצד די אייבישטער איז מוראדיג אפגעשוואכט, אבער די אייבישטער האט אונז נישט געמאכט פילן, ווילאנג א מענטש לייגט זיך נישט מוראדיג אריין אין די עבודה פון זיין א משתוקק אין בית המקדש, און מתאבל זיין אויף חורבן ירושלים א גאנץ יאר, איז כאילו ער האט א באשעפער וואס איז, ער איז אקעי מיט די באשעפער וואס איז נישט אין בית המקדש, נישט אין גלות, נישט אין. ער איז אקעי מיט דעם, דאס איז געבוירן געווארן אין א וועלט וואס דער באשעפער איז אין הימל נישט אין בית המקדש. שטיי איך נוץ נאר די אלע ווערטער לסבר את האוזן, איז על כל פנים די מציאות איז אז אונז גיימער אדורך א יאר און אונזער רילעישאנשיפ איז צוהאקט ווייל ס'איז ווייט פון וואס ס'וואלט געדארפט זיין אבער אונז האמיר בכלל נישט די די לעוול פון קאנעקשאן צו דעם כי הוא זה, אונז האמיר חתונה מיט א רילעישאנשיפ וואס איז און דער אייבערשטער איז דארט און אונז זעמיר דא. וואס דאס איז א פראבלעם איז די בין המצרים איז טעג וואס אונז קען מיר העלפן אריינקומען און דער אייבערשטער האט קובע געווען אונז זאל מיר זיך העלפן אריינקומען אין די מוד ס'איז נישט אזוי פשוט אונז זעמיר נישט אין א גוטע רילעשאנשיפ אונז זעמיר געמאכט צו זיין אין א רילעשאנשיפ נאנט מיט די בית המקדש, אדער על כל פנים אפילו די בית המקדש איז נישט געבויט, אבער זאל מען זיין מורא'דיג דבוק אינעם אייבערשטן, און דערווייל זעמיר אונז נישט אזוי, אונז זעמיר דא אויף די וועלט און מען מאכט א לעבן, מען טרייט זיך צו מאכן באקוועם, און די אייבערשטער איז זיין כבוד איז איז מושפלת עד שאול תחתיה, איז די ניין טעג העלפט אריינצוקומען אין די. געדאנקן, אין די מחשבה, אין די געפילן, אז ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'איז נישט אזוי איי איי איי, ס'איז נישט אזוי פייפעדיג די רילעישאנשיפ, די ווייב בלאזט, אזא מין געדאנק. סאו אונז דארף מען זיך נישט פייניגן ווייל די אייבערשטער איז כביכול געפייניגט, אונז דארף מיר אריינגיין אין א מוד, כאפן אז די מצב טויג נישט, אונז וויל מיר כאפן אז די מצב טויג נישט, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף זאל דאס זיין די לעצטע בין המצרים וואס אונז פראווען. איך וויל ענק דערמאנען. אונזערע סערוויסעס אין מסורות אונז זעמיר דא א גאנץ יאר אין אפיס, אויפן פאון, אדער אויף זום, אונז קען מען העלפן יעדער איינער פון ענק צו קענען מיט דעם אייבערשטנס הילף בעסער מאכן די רילעשאנשיפ, טרעפן וואו ס'איז דא די לעכער, אנטאטלען, אין אפאר סעשאנס קען מען ארויס גיין סאך סאך בעסער, לאמיר זיין בקשר, עיט פאר פייוו, פאר וואן פאר, עיט זירא פאר סיקס. פאר קאמענטארן אדער הערות, אדער שיקן א שאלה דירעקט צום מנהל הרב יצחק הערש בינעט, קענט איר אימעילן צו די אימעיל אדרעס, rebyhbinet עט מסורת דאט קאם, REBYHBINET עט MASORET